בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף ק"ו, מ'הייבמיר אן דף ק"ו עמוד א', אכט שורות פון אויבן, סוף שורה גופא, זאגט די הייליגע גמרא גופא אמר רב הונא אמר רב, האט מען נעכטן געזען אז רב הונא אמר רב האט געזאגט אז מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום, ונשבע ובאו עדים, פטור, פשט אז ראובן איז תובע געלט פון שמעון, און שמעון לייקנט, און ער שווערט אז ער איז אים גארנישט שולדיג, און שפעטער קומען עדים עדות זאגן אז ס'איז נישט ריכטיג, אז שמעון איז יא שולדיג, איז פון דעסטוועגן דארף שמעון נישט באצאלן. פארוואס שנאמר שטייט אין פסוק לגבי שבועת שומרים ולקח בעליו ולא ישלם, דרשנ'ט רב, כיוון שקיבלו בעלים שבועה שוב אין משלמים ממון, אז ברגע וואס די נתבע האט געשוואוירן, מער קען די תובע נישט קריגן קיין געלט אפילו עס קומען עדים עדות זאגן קעגן דעם נתבע. יעצט אזוי, איידער מען גייט ווייטער, עמיר אנמערקן אז קודם כל, אונז האמיר געזעהן בכמה מקומות, קלאר נישט אזוי, און ווי מיר זעהן סוף סוגיא, אז ס'שטימט מיט די אלע פלעצער. פשט אזוי, קודם כל, מען האט געזען ביי אונזער משנה, אז ווען איינער איז כופר אין א גזילה, און ער שווערט אז ער איז גארנישט שולדיג פארן נגזל, און שפעטער איז ער מודה, האט די משנה קלאר געזאגט מען דארף צאלן קרן חומש ואשם, און ס'איז א קלארער פסוק, איז ווי זאגט דא רב נישט אזוי, נאר וואס דען, ווי מ'עט זען במהלך הסוגיא, אז דער דין פון רב,

ווי למשל אז ס'איז נאבד, ס'איז פארלוירן געווארן, אדער ער טענה'ט אז ס'איז נאנס געווארן, אזעלכע סארט טענות, ביי דעם זאגט רב אז טאמער ער האט געשוואוירן איז ער פטור פון צו באצאלן, אבער דאס וועט מען זען במהלך הסוגיא. על כל פנים, זאגט יעצט די גמרא אמר רבא זאגט רבא, אז מסתברא מילתיה דרב, במלוה דלהוצאה ניתנה. פשט, מסברא זאגט רבא וואלט איך געזאגט אז די דין פון רב איז נאר ביי א הלוואה, פשט אז ראובן האט פארבארגט געלט פאר שמעון, און שמעון לייקנט און שמעון שווערט, און שפעטער אז ס'קומען עדים עדות זאגן אז שמעון האט ליגנט געזאגט דארט, דארף שמעון נישט באצאלן. פארוואס? ווייל א הלוואה, ווען ראובן פארבארגט געלט פאר שמעון, איז דארף נישט שמעון צוריק געבן די זעלבע געלט, ער דארף צוריק געבן די זעלבע סכום געלט, אבער די געלט קען ער ניצן. איז פאסט אויף דעם די לימוד פון רב, וואס איז געווען די לימוד פון רב? רב'ס לימוד איז געווען פון די פסוק ולקח בעליו ולא ישלם, ישלם תשלומים פאסט אויף געלט, איז מסברא וואלט איך געזאגט אז אויף דעם שטימט די דין פון רב, אבל פקדון, ברשותיה דמריה קאי, פשט, זאגט רבא, אבער מסברה וואלט איך געזאגט אז ווען ס'קומט צו א פיקדון, פשט אז ראובן האט מפקיד געווען א חפץ ביי שמעון, און שמעון לייקנט און שווערט אז ער האט שוין צוריק געגעבן די חפץ און שפעטער קומען עדים עדות זאגן אז די חפץ ליגט ביי שמעון, איז דא וואלט איך געזאגט אז אוודאי דארף שמעון צוריק געבן די חפץ צו ראובן, ס'העלפט נישט זיין שבועה ווייל דער לימוד פון רב ולא ישלם ישלם תשלומין פאסט נישט אזוי ווייט אויף א חפץ ווי ס'פאסט אויף געלט. אבער זאגט רבא אזוי וואלט איך געזאגט מסברא, אבער והאלקים ס'א לשון שבועה אז אמר רב אפילו בפקדון דכי כתיב קרא בפקדון כתיב למעשה דער פסוק שטייט בפקדון און ממילא דער לימוד פון רב איז אויך ביי א פקדון פשט אז ראובן האט געגעבן פאר שמעון א פקדון און שמעון לייקנט און שמעון שווערט איז אפילו ס'קומען שפעטער עדים דארף נישט שמעון צוריק געבן די פיקדון. זאגט די גמרא יעצט יתיב ר' נחמן וקאמר להא שמעתא, ר' נחמן האט פארגעלערנט די דין פון רב איתיביה רב אחא בר מניומי לר' נחמן, האט רב אחא בר מניומי א קשיא געפרעגט אויף ר' נחמן פון א משנה, מ'עט זעהן די משנה דף ק"ח, די משנה זאגט היכן פקדוני, פשט אז ראובן האט געגעבן א פיקדון פאר שמעון און ער מאנט עס, ווי איז מיין פיקדון, אמר לו זאגט שמעון אבד כ'האב עס פארלוירן, איז זאגט ראובן משביעך אני שווער ואמר אמן און שמעון שווערט טאקע זאגט אמן אמן איז א לשון שבועה און שפעטער זאגט די משנה והעדים מעידים אותו שאכלו קומען עדים עדות זאגן קעגן שמעון האסט עס נישט פארלוירן דו האסט עס אויפגעגעסן האסט געגעסן די פיקדון זאגט די משנה קלאר משלם את הקרן ער דארף צאלן דעם קרן שמעון דארף צאלן די קרן פאר ראובן יעצט כפל דארף ער נישט צאלן ווייל ס'נישט קיין טוען טענת גנב ס'א טוען טענת אבד אבער על כל פנים איידער מ'גייט דא ווייטער אין די משנה פון דא אליין איז שוין שווער אויף רב, לויט רב נאך א שבועה דארף מען נישט באצאלן, דא שטייט קלאר מען דארף יא באצאלן, און מ'עט שוין צוריק קומען, איז קודם כל פירט די גמרא אויס די לשון פון די משנה דארט אז הודה מעצמו, טאמער שמעון איז אליין מודה, נישט קומען עדים עדות זאגן קעגן אים, נאר ער איז אליין מודה אז ער האט ליגנט געזאגט, איז דא איז משלם קרן וחומש ואשם, דארף ער צאלן א קרן חומש ואשם. פון דעם האבן מיר געשמועסט איז נישט קיין קשיא אויף רב ווייל רב איז אויך מודה ווי מ'וועט זעהן בהמשך אז דארט ווי די מכחיש איז מודה צום סוף איז אוודאי איז רב מודה ער דארף באצאלן אבער על כל פנים פון די רישא פון די משנה איז א קשיא אויף רב ענטפערט די גמרא אמר ליה רב נחמן ענטפערט רב נחמן הכא במאי עסקינן כגון דנשבע חוץ לבית דין פשט ס'איז נישט קיין קשיא אויף רב פארוואס ווייל ווייסט ווען רב האט געזאגט זיין דין אז נאך א שבועה איז מען פטור פון צו באצאלן דאס איז דווקא ווען א מענטש האט געשוואוירן אין בית דין, פשט ווען די דיינים האבן געהייסן פאר א מענטש שווערן אין בית דין, אזא סארט שבועה איז אזא סארט שטארקע שבועה אז נאכדעם דארף מען נישט באצאלן, אבער די משנה דא רעדט זיך אז איינער האט געשוואוירן חוץ לבית דין, טאקע פאר דיינים, אבער ס'איז נישט געווען אין בית דין איז דאס א שוואכערע סארט שבועה איז דא אוודאי פטר'ט ער זיך נישט פון צו באצאלן און אז ס'קומען עדים שפעטער דארף ער באצאלן. אמר ליה, פרעגט אבער רב אחא בר מניומי צו רב נחמן, אי הכי, טאמער דו זעצט טאקע איין די משנה אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס מ'האט געשוואוירן חוץ לבית דין, אימא סיפא, שטימט נישט די סיפא פון די משנה, פארוואס? וואס שטייט דארט אין די סיפא פון די משנה? שטייט אין די סיפא, היכן פקדוני? טאמער ראובן זאגט פאר שמעון וואו מיין פקדון? כ'האב דיר געגעבן א פקדון אויפצופאסן אויף דעם, וואו ליגט עס? אמר לו, זאגט שמעון נגנב, ער איז א טוען טענת גנב, ער זאגט מ'האט עס גע'גנב'עט. זאגט ראובן משביעך אני שווער, ואמר אמן און שמעון שווערט, והעדים מעידין אותו שגנבו, שפעטער קומען עדים עדות זאגן אז ס'איז נישט ריכטיג, ער אליין האט עס גע'גנב'עט קיינער האט עס נישט גע'גנב'עט פון אים, איז די דין איז משלם תשלומי כפל, דארף שמעון יעצט צאלן כפל, א טוען טענת גנב, דארף צאלן כפל, יעצט, פון דא נאך נישט שווער אויף רב ווייל ווי מ'האט געשמועסט, רב איז אוודאי מודה ביי טוען טענת גנב, אז ס'איז נישט געזאגט געווארן די דין אז נאך א שבועה דארף מען נישט באצאלן. די עיקר קשיא איז ווי מ'עט שוין זעהן. על כל פנים זאגט די משנה ווייטער הודה מעצמו, טאמער שמעון איז אליין מודה, נישט קומען עדים, ער איז אליין מודה, איז דא איז משלם קרן וחומש ואשם, כפל דארף מען נישט באצאלן ווייל מודה בקנס פטור, אבער קרן חומש ואשם דארף מען באצאלן. אבער על כל פנים פירט די גמרא אויס די קשיא, ואי סלקא דעתך, חוץ לבית דין, מי איכא כפל? פשט, טאמער די משנה ווי דו האסט איינגעזעצט רעדט זיך ביי א שבועה חוץ לבית דין, א שבועה חוץ לבית דין איז נישט מחייב קיין כפל, פשט דאס אז א טוען טענות גנב דארף צאלן כפל איז נאר ווען ער שווערט אין בית דין, און וואס זעט מען אין די סיפא? זעט מען אין די סיפא אז ס'רעדט זיך מ'האט געשוואוירן אין בית דין, אויב מ'האט געשוואוירן אין בית דין איז די רישא שווער אויף רב, ווייל אין די רישא שטייט אז ווען איינער איז א טוען טענות אבד און ער האט געשוואוירן, און שפעטער קומען עדים עדות זאגן קעגן אים דארף ער באצאלן לויט רב דארף ער נישט באצאלן אמר ליה, ענפערט ר' נחמן יכילנא לשנויי לך רישא חוץ לבית דין וסיפא בבית דין, בעצם קען איך דיר ענטפערן אז עס איז דא א חילוק, די רישא רעדט זיך חוץ לבית דין די סיפא רעדט זיך בבית דין אבער מיהו שינויא דחיקא לא משנינן לך כ'על דיר נישט ענטפערן א תירוץ א דוחק תירוץ און ממילא האב איך דיר ענטפערן אזוי אז אידי ואידי בבית דין ולא קשיא כאן בקפץ כאן בשלא קפץ פשט אוודאי די גאנצע משנה רעדט זיך אז איינער האט געשוואוירן אין בית דין אבער וואס די חילוק צווישן די רישא און די סיפא? זאגט ר' נחמן די רישא רעדט זיך אז די מכחיש די שמעון איז אליין געשפרינגען שווערן פשט ראובן האט אים געזאגט משביעך אני און ער האט געשוואוירן פשט נישט די דיינים האבן אים געהייסן שווערן ער אליין האט מחליט געווען צו שווערן. איז דא די שבועה איז אויך א א שוואכערע סארט שבועה, און ביי דעם האט רב אויך נישט גערעדט, רב האט נאר גערעדט דארט ווי בית דין האט מחייב געווען איינעם צו שווערן, און דאס זעלבע זאך כפל, דער חיוב כפל פון א טוען טענות גנב איז אויך נאר ווען בית דין איז מחייב איינעם צו שווערן, איז פאר דעם די רישא רעדט זיך דארט ווי ער האט אליין געשוואוירן, אין בית דין טאקע אבער ער האט אליין געשוואוירן, איז פאר דעם איז ער נאך אלץ חייב צו באצאלן ווען ס'קומען שפעטער עדים, מה שאין כן די סיפא רעדט זיך אז בית דין האט אים מחייב געווען צו שווערן, אז בית דין האט אים מחייב געווען פאר דעם דארף ער צאלן כפל. יעצט פארוואס איז דער תירוץ ווייניגער דוחק ווי די פריערדיגע תירוץ? פשט רב נחמן האט נישט געוואלט ענטפערן אז רישא חוץ לבית דין סיפא בבית דין, און פארוואס איז בעסער צו זאגן רישא בקפץ און סיפא בשלא קפץ, ווי רש"י זאגט, ווייל ס'איז סאך געשמאקער צו זאגן אז ביידע רעדן זיך ביי א שבועה אין די זעלבע פלאץ, נאר אנדערע סארט שבועות, ווי איידער צו זאגן אז די רישא רעדט זיך א שבועה אין איין פלאץ חוץ לבית דין און די סיפא רעדט זיך א שבועה אין א צווייטע פלאץ בבית דין. אבער על כל פנים, אזוי ענפערט ר' נחמן. פרעגט אבער די גמרא, אמר ליה רמי בר חמא לר' נחמן, מכדי דרב לא סבירא לך, משכוני נפשך אדרב למה לך, פשט, דו האלטסט דאך נישט ווי רב, דו ביסט נישט מודה צו די דין פון רב, איז פארוואס מוטשעסט דיך אזוי צו פארענטפערן רב מיט די משנה? אמר ליה ענפערט ר' נחמן, לפרושה לדרב, דרב הכי מתרץ לה למתניתין, ווייל איך וויל מפרש זיין רב, אז ווי אזוי וועט רב פארענטפערן די משנה, ער וועט עס פארענטפערן אזוי, פשט איך האלט טאקע נישט אזוי אבער איך בין געקומען דא פארענטפערן רב, פרעגט יעצט די גמרא, והא רב קרא קאמר, פשט, אויב טאקע דו קריגסט דיך אויף רב, פארוואס טאקע קריגסט דיך אויף רב, למעשה, רב האט א פסוק, שטייט אין פסוק ולקח בעליו ולא ישלם איז משמע, אז נאך א שבועה דארף מען נישט באצאלן, און וואס וועט ר' נחמן ענטפערן אויף דעם? ענטפערט די גמרא אמרי, קרא לכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין הוא דאתא, די לימוד, די לימוד פון די פסוק איז א אנדערע לימוד אינגאנצן, פשט ר' נחמן האט געלערנט פון דעם פסוק, אז כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין די באקאנטע כלל, אז די אלע שבועות פון די תורה איז קיינמאל נישט קיין שבועות על מנת לחייב, פשט, די תורה זאגט קיינמאל נישט די תובע זאל שווערן און די נתבע דארף צאלן, נאר פארקערט, די נתבע שווערט, און מיט דעם פטר'ט ער זיך, וויאזוי דרש'נט מען עס פון פסוק, וואס שטייט אין פסוק ולקח בעליו ולא ישלם, פשט מי שעליו לשלם, הוא נשבע, דער וואס דארף צאלן, ער שווערט און מיט די שבועה פטר'ט ער זיך, דאס איז די לימוד וואס מען דרש'נט פון דעם פסוק. זאגט יעצט די גמרא, מתיב רב המנונא, האט רב המנונא א קשיא געפרעגט אויף רב פון א משנה אין שבועות, די משנה זאגט דארט, השביע עליו חמשה פעמים בין בפני בית דין ובין שלא בפני בית דין וכפר עליו, פשט טאמער ראובן האט משביע געווען שמעון פינף מאל, ראובן האט געהאט א פיקדון ליגן ביי שמעון, ער פרעגט אים ווי דאס? זאגט שמעון כ'האב עס נישט, זאגט ער שווער, און ער שווערט, און אזוי געשענט די מעשה פינף מאל סיי אין בית דין סיי אינדרויסן פון בית דין, זאגט די משנה חייב על כל אחת ואחת פאר יעדע שבועה וועט שמעון צום סוף דארפן צאלן א חומש מיט א אשם א באזונדערע אשם און א באזונדערע חומש פאר יעדע שבועה באזונדער, יעצט ואמר ר' שמעון, ר' שמעון שטעלט זיך אויף די משנה מה טעם? פארוואס באמת דארף שמעון ברענגען אן אשם פאר יעדע שבועה באזונדער? לכאורה ברגע וואס שמעון האט געשוואוירן די ערשטע מאל האט ער זיך שוין געפטר'ט פון צו באצאלן. אויב ער איז פטור פון צו באצאלן, קומט אויס די צווייטע מאל ווען ער האט געשוואוירן האט ער זיך נישט געפטר'ט פון גארנישט, ער איז שוין געווען פטור פריער. איז א שבועה וואס פטר'ט פון גארנישט הייסט נישט קיין שבועה. און פארוואס דארף ער ברענגען א אשם פאר יעדע שבועה באזונדער? שוין נאך די ערשטע מאל איז ער דאך געווען פטור. איז זאגט ר' שמעון כ'על דיר זאגן די טעם, הואיל ויכול לחזור ולהודות. פשט היות וואס טאמער שמעון וויל קען ער מודה זיין נאך די ערשטע שבועה איז פשט אז ער האט זיך נישט באמת געפטר'ט נאך די ערשטע שבועה ווייל טאמער ער וואלט מודה געווען וואלט ער געדארפט צאלן איז פארדעם הייסט די צווייטע שבועה אויך אז כאילו ער האט זיך געפטר'ט מיטן צווייטן שבועה און פארדעם אויף יעדן שבועה דארף ער ברענגען אן אשם על כל פנים פירט אויס רב המנונא והכא קפץ לא מצית אמרת ווייל השביע עליו קתני פשט דא קענסטו מיר נישט ענטפערן אז ס'רעדט זיך אז שמעון האט געשוואוירן בקפץ ער האט אליין געשוואוירן בית דין האט אים נישט מחייב געווען ווייל שטייט השביע עליו השביע עליו איז משמע אז בית דין האט מחייב געווען די זעלבע זאך חוץ לבית דין לא מצית אמרת קענסט נישט זאגן אז ס'רעדט זיך אז די דיינים האבן אים מחייב געווען צו שווערן אינדרויסן פון בית דין ווייל שטייט קלאר אין די משנה בפני בית דין קתני אז אין בית דין האט מען אים מחייב געווען צו שווערן. יעצט, רב המנונא האט פארשטאנען אז די דין וואס רב האט געזאגט אז ווען איינער שווערט פטר'ט ער זיך פון צו באצאלן, איז אפילו טאמער ער איז נאכדעם מודה, פשט אונז האמיר שוין אויסגערעדט אנפאנג סוגיא אז רב איז אוודאי אויך מודה אז דארט ווי די מענטש איז מודה נאכן שווערן דארף ער באצאלן, אבער רב המנונא האט עס נאכנישט געוואוסט. רב המנונא האט דא על כל פנים געהאלטן אז ווען רב האט געזאגט אז נאכן שווערן איז מען פטור, איז פטור אפילו טאמער מען איז נאכדעם מודה. איז לכאורה דא זעהט מען נישט אזוי, דא זעהט מען קלאר אז אפילו נאכן שווערן, טאמער מ'איז מודה, דארף מען יא באצאלן. איז א קשיא אויף רב, ווייל קענסט מיר נישט ענטפערן אז דא רעדט זיך ביי אזא מאדנע שבועה אינדרויסן פון בית דין, דא רעדט זיך קלאר ביי א שבועה אין בית דין, איז וויאזוי וועט רב פארענטפערן די משנה? איז ענטפערט רב המנונא הוא מותיב לה והוא מפרק לה, ער פארענטפערט עס אליין אז לצדדין קתני פשט השביע עליו חוץ לבית דין ובבית דין קפץ אז מען מוזן טאקע זאגן אז דאס וואס שטייט השביע עליו אז מען האט אים באשוואוירן נישט איז אליין געשפרינגען דאס רעדט זיך חוץ לבית דין פשט די משנה רעדט דא פון צוויי ציורים אדער אז דיינים האבן אים באשוואוירן חוץ לבית דין אדער אז ער אליין איז געשפרינגען שווערן אין בית דין אן דעם וואס מען זאל אים משביע זיין איז ביי ביידע די ציורים היות וואס די שבועה איז נישט קיין שטארקע שבועה איז ביי דעם האט רב נישט גערעדט אבער אין הכי נמי טאמער בית דין איז מחייב א מענטש צו שווערן אין בית דין דארט אוודאי איז ער פטור פון צו באצאלן אפילו ווען ער איז אליין מודה שפעטער אז ער איז חייב אזוי זאגט רב המנונא קומט אויס אז מען זעהט דא אין די ווערטער פון רב המנונא אז רב המנונא האלט בשיטת רב אז רב'ס דין איז געזאגט געווארן אפילו דארט ווי א מענטש איז מודה, פשט, נאכן שווערן איז מען פטור פון צו באצאלן אפילו אז מען איז מודה שפעטער אז מען האט ליגנט געזאגט, איז אויף דעם מותיב רבא, פרעגט רבא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, בעל הבית שטען טענת גנב בפקדון, פשט ראובן וואס מאנט זיין פקדון פון שמעון, און שמעון איז א טוען טענת גנב, מען האט עס גע'גנב'עט פון מיר ונשבע און ער שווערט, והודה, און ער איז מודה, ובאו עדים, און עס קומען אויך עדות זאגן, עדים עדות זאגן אז שמעון האט ליגנט געזאגט. איז זאגט די ברייתא אזוי, אם עד שלא באו עדים הודה, טאמער שמעון האט מודה געווען פאר ס'איז געקומען עדים, איז דעמאלטס איז משלם קרן וחומש ואשם, דארף ער צאלן א קרן חומש ואשם ווייל ער האט מודה געווען, אבער כפל דארף ער נישט באצאלן ווייל ער האט דאך מודה געווען מודה בקנס פטור, ואם משבאו עדים הודה, טאמער ס'איז געקומען עדים פאר ער האט מודה געווען, איז דא איז משלם תשלומי כפל ואשם, כפל דארף ער באצאלן ווייל ער די עדים זענען געקומען פאר זיין הודאה, און די זעלבע זאך ער דארף ברענגען א קרבן אשם, יעצט וואס טוט זיך מיטן חומש האמיר שוין געזען חומשו עולה לו בכפילו, אבער על כל פנים דא רעדט זיך אוודאי אז שמעון האט געשוואוירן אין בית דין, ווייל והכא חוץ לבית דין וקפץ לא מצית אמרת, ווייל כפל קתני, די ברייתא רעדט זיך דאך פון כפל, כפל איז א טוען טענת גנב נאר מחויב צו באצאלן האמיר געזעהן ווען ער שווערט א געהעריגע שבועה אין בית דין, איז זעהט מען קלאר דא אין א ברייתא אז אפילו נאכדעם וואס איינער שווערט אין בית דין דארף ער נאכאלץ באצאלן, סיי ביי טוען טענת גנב, סיי דארט ווי מען האט מודה געווען, איז שווער אויף רב פון אלע זייטן, פשט, דא אין די ברייתא זעהט מען ביידע נקודות, אז נאכדעם וואס איינער שווערט, סיי ווען ער איז אליין מודה, און סיי ווען עדים קומען, דארף ער באצאלן, און רב האט געזאגט נישט אזוי, בפרט ווי רב המנונא האט געלערנט, אז רב המנונא האט געזאגט אז אפילו דארט ווי איינער איז מודה דארף ער אויך נישט באצאלן נאך א שבועה, אלא אמר רבא, און ממילא זאגט רבא טאקע אזוי ווי אונז האמער אויסגערעדט אנפאנג סוגיא, אז כל הודה, דארט ווי איינער איז מודה נאכדעם וואס ער האט געשוואוירן, איז לא שנא טוען טענת אבד לא שנא טוען טענת גנב, נישט קיין חילוק וואס איז געווען זיין טענה, צו א טענת אבד צו א טענת גנב, לא אמר רב, פון דעם האט רב נישט גערעדט, דארט ווי א מענטש איז מודה אוודאי דארף מען באצאלן, ווייל דהא כתיב והתודה דבעי שלומי קרן וחומש, שטייט אין די תורה והתודה, פשט דארט ווי א מענטש איז מודה אוודאי דארף ער באצאלן, אפילו נאכן שווערן, ס'איז א קלארע פסוק אין די תורה, פון דעם האט רב נישט גערעדט. ווייטער זאגט רבא טוען טענת גנב ובאו עדים, נמי לא אמר רב, ביי א טוען טענת גנב, איז אפילו אז ס'קומען עדים און די מענטש איז נישט מודה פון דעם האט רב אויך נישט גערעדט, ווייל דהא כתיב תשלומי כפל, אין די תורה שטייט קלאר אז א טוען טענת גנב, דארף באצאלן אפילו אז ער האט געשוואוירן, פשט ברגע וואס קומען עדים דארף ער באצאלן, איז פון דעם האט רב אויך נישט גערעדט, כי קאמר ווען האט רב יא גערעדט, כגון שטוען טענת אבד ונשבע ולא הודה ובאו עדים, רב האט סך הכל גערעדט נישט ווען איינער איז א טוען טענת גנב, פון דעם רעדט מען נישט, נאר ווען איינער איז א טוען טענת אבד, פשט ווען שמעון זאגט כ'האב פארלוירן די חפץ, וואס אויף דעם רעדט נישט די תורה, און נאכדעם קומען עדים עדות זאגן אז ער האט נישט פארלוירן, נישט ווען ער איז אליין מודה, ווען ער איז אליין מודה פון דעם רעדט ווייטער די תורה דארף ער באצאלן, נאר עס קומען עדים עדות זאגן אז ער האט ליגנט געזאגט, דארט זאגט רב אז שמעון דארף נישט באצאלן, אזוי פארענטפערט רבא די שיטה פון רב, און ממילא ווייטער איז שוין נישט שווער די משנה אין שבועות וואס רב המנונא האט גענוצט א קשיא צו פרעגן אויף רב, וואס דארט אין די משנה האט מען געזען אז ווען איינער איז כופר ער שווערט פינף מאל דארף ער באצאלן א אשם פאר יעדן שבועה באזונדער, האט רב המנונא א קשיא געפרעגט לכאורה פארוואס נאכן ערשטן שבועה האט ער זיך שוין געפטר'ט צו באצאלן איז אפילו אז ער וועט מודה זיין שפעטער איז עט ער נישט זיין מחיוב איז יעצט איז דאס מער נישט שווער ווייל ווי רבא זאגט רב האט נישט גערעדט ביי א ציור ווי א מענטש איז מודה און אוודאי דארט ווי א מענטש איז מודה אפילו נאכדעם וואס ער האט געשוואוירן אוודאי דארף ער באצאלן אזוי פארענטפערט רבא דעם שיטה פון רב אבער וואס אזל רב גמדא ואמרה לשמעתא קמיה דרב אשי רב גמדא האט נאכגעזאגט די תירוץ פון רבא פאר רב אשי, אמר ליה, זאגט רב אשי כ'פארשטיי נישט, השתא מה רב המנונא תלמידיה דרב, וידע דאמר רב הודה וקמותיב הודה, ואת אמרת הודה לא אמר רב, פשט, רב אמרינא איז געווען א תלמיד פון רב, ווי רש"י ברענגט די גמרא אין סנהדרין, אז דארט ווי שטייט אין די גמרא אמרי בי רב, מיינט עס רב המנונא, פשט רב אמרינא איז געווען א תלמיד. יעצט, רב המנונא האמיר געזען, פרעגט א קשיא אויף רב, פון די משנה אין שבועות. אז אין די משנה אין שבועות זעהט מען אז ברגע וואס א מענטש איז מודה דארף ער באצאלן אפילו נאך א שבועה איז א קשיא אויף רב איז ווי מ'האט מבאר געווען זעהט מען דא אז רב המנונא האט פארשטאנען אז רב האט געזאגט זיין דין אפילו דארט ווי א מענטש איז מודה איז פשט רב המנונא האט דאס געהערט פון רב איז ווי קומט רבא פארענטפערן רב אז רב האט נישט גערעדט ביי א ציור ווי א מענטש איז מודה, אויב רב המנונא האט געפרעגט די קשיא איז פשט רב המנונא האט יא פארשטאנען פון רב אז רב האט אפילו גערעדט דארט ווי א מענטש איז מודה, רב המנונא איז א תלמיד פון רב, רבא קען זיך נישט קריגן אויף דעם. ענפערט די גמרא, אמר ליה רב אחא סבא לרב אשי, רב המנונא הכי קא קשיא ליה, פשט אזוי, אוודאי רב המנונא האט געוויסט אז רב האט נישט גערעדט פון הודה, און דו האסט נישט פארשטאנען זיין קשיא, וואס איז געווען זיין קשיא? זיין קשיא איז נישט געווען אז מען זעט אין די משנה אין שבועות אז ווען א מענטש איז מודה נאכדעם וואס ער האט געשוואוירן, זעהט מען מען דארף באצאלן איז א קשיא אויף רב, דאס איז נישט קיין קשיא אויף רב, רב איז אויך מודה צו דעם, נאר וואס? זאגט ער פשט אזוי, רב המנונא האט געפרעגט, אי אמרת בשלמא נשבע כי אתו עדים מיחייב, אמטו להכי מחייבינן ליה קרבן אשבועה בתרייתא, הואיל ויכול לחזור ולהודות, פשט אזוי, די דין אז א מענטש דארף ברענגען א קרבן אשם ווען ער האט געשוואוירן און ער האט כופר געווען, איז בעצם איז דא צוויי תנאים אין די שבועה אז די שבועה זאל אים קענען מחייב זיין א קרבן אשם, וואס זענען די צוויי תנאים? די צוויי תנאים איז אזוי, די ערשטע תנאי איז אז די שבועה דארף זיין א שבועה וואס פטר'ט, פשט, די מענטש האט געדארפט זיין מחויב לולי דעם שבועה, יעצט אז ער האט געשוואוירן האט אים די שבועה געפטר'ט פון עפעס, איז אזא סארט שבועה קען מחייב זיין א אשם, דאס איז איין תנאי, נאך א תנאי איז דא, איז אז די כפירה דארף זיין א נייע כפירה, א פרישע כפירה, א מענטש וואס שווערט נאכאמאל און נאכאמאל די זעלבע כפירה, די צווייטע כפירה איז גארנישט מוסיף אויף די ערשטע כפירה, איז די צווייטע כפירה איז אים אויך נישט מחייב א אשם, ס'דארף זיין א פרישע כפירה אויף יעדע מאל. דאס איז צוויי תנאים וואס נאר אזא סארט שבועה איז מחייב א מענטש צו ברענגען א אשם. יעצט אזוי, מען זעט אין די משנה אין שבועות אז די משנה זאגט אז א מענטש וואס שווערט פינף מאל דארף ברענגען פינף אשמות, איז בעצם איז שווער, ביידע תנאים איז נישט דא. פשט, נאכדעם וואס א מענטש האט געשוואוירן די ערשטע מאל, האט ער זיך שוין געפטר'ט. קומט אויס די צווייטע מאל קודם כל פטר'ט ער אים פון גארנישט און צווייטנס ער האט איבערגע'חזר'ט די זעלבע זאך נאכאמאל. ער האט דאך כופר געווען די זעלבע כפירה ווי פריער, און פארוואס באמת זאגט די משנה מען דארף ברענגען פינף אשמות, איז ווי די גמרא איז מסביר רב המנונא האט געפרעגט אזוי, גאנץ גוט טאמער מען לערנט נישט ווי רב, פשט טאמער מען לערנט אז אפילו נאכדעם וואס איינער שווערט אז ס'קומען שפעטער עדים עדות זאגן קעגן אים דארף מען באצאלן, אויב אזוי זאגט רב המנונא פארשטיי איך זעהר גוט די משנה אין שבועות פארשטיי איך זעהר גוט, פארוואס מען דארף ברענגען אן אשם אויף יעדע שבועה באזונדער פארוואס? ווייל אפילו נאכדעם וואס א מענטש האט געשוואוירן, איז דען פשט אז ער האט זיך געפטר'ט? ער האט זיך גארנישט געפטר'ט, טאמער ס'עלן קומען שפעטער עדים עדות זאגן קעגן אים, עט ער זיין מחויב. פשט, די חוב הויערט נאך דא אין די לופט. בעצם איז דא דא א חוב, ס'איז נאר נישט דא קיין עדים. ווען די עדים עלן קומען, עט נתגלה ווערן אז ער האט זיך פון גארנישט געפטר'ט, איז פארדעם מיט די ערשטע תנאי האב איך זיך אן עצה געגעבן, יעצט וואס טוט זיך מיטן צווייטן תנאי? למעשה, ער האט דאך איבערגע'חזר'ט די זעלבע זאך, יעדע כפירה איז די זעלבע זאך. איז אויף דעם, פאר דעם זאגט דארט די משנה, פאר דעם זאגט דארט ר' שמעון, הואיל ויכול לחזור ולהודות, ער קומט אדרעסן די נקודה, די צווייטע תנאי, זאגט אויף דעם ר' שמעון דארט אין די משנה, אז די סיבה פארוואס מען זאגט נישט אז די צווייטע כפירה איז פונקט ווי די ערשטע, איז ווייל היות וואס ס'איז דא א חיוב אויף אים צו מודה זיין, דו גנב דו, דו האסט דאך גע'גנב'עט, פארוואס האסטו נישט מודה געווען? איז יעדע כפירה איז א פרישע כפירה, פשט היות האסט געדארפט מודה זיין צווישן די ערשטע כפירה און די צווייטע כפירה, איז פשט אז די צווייטע כפירה איז א פרישע כפירה, פארדעם זאגט טאקע די משנה אז מען דארף ברענגען פינף אשמות. זאגט אבער רב המנונא, און דאס איז געווען די קשיא פון רב המנונא אויף רב, נישט אז ער האט זיך איינגערעדט אז רב האט געזאגט זיין דין אפילו דארט ווי א מענטש האט מודה געווען, ניין, רב המנונא פרעגט אבער אויף רב, נניח כ'על זאגן ווי דיר, און טאקע מיט דערנען אמת פשט אז רב האט נאר געזאגט זיין דין דארט ווי ס'קומען עדים, אבער נאך אלץ פארשטייט מען נישט די משנה אין שבועות זאגט רב המנונא פארוואס? ווייל טאמער מען לערנט ווי רב אז נאכדעם וואס א מענטש איז מודה אז ס'קומען שפעטער עדים עדות זאגן קעגן אים דארף ער נישט באצאלן, אויב אזוי פארוואס אויפן צווייטן שבועה דארף מען ברענגען א אשם? ברגע וואס ער האט געשוואוירן די ערשטע מאל, האט ער זיך שוין געפטר'ט פון צו באצאלן, ער האט זיך באמת געפטר'ט, אפילו ס'וועלן קומען עדים שפעטער וועט ער ווייטער נישט דארפן באצאלן, אויב אזוי, די צווייטע שבועה איז פטר'ט ער זיך גארנישט, ס'פעלט דא די ערשטע תנאי, און פארוואס אויפן צווייטן שבועה דארף מען ברענגען א אשם? נאר וואס דען, וואס וועסטו מיר זאגן? אז די סיבה פארוואס די צווייטע שבועה הייסט א כפירת ממון, איז ווייל טאמער ער וואלט ווען געוואלט וואלט ער געקענט מודה זיין צווישן די ערשטע און די צווייטע, איז הייסט נישט די ערשטע באמת האט זיך געפטר'ט, זאגט אבער רב המנונא דאס איז נישט קיין תירוץ, ווייל למעשה האט ער נישט מודה געווען, אויב ער האט נישט מודה געווען איז פשט ס'איז באמת נישט דא קיין חיוב, נאכן ערשטן שבועה איז נישט דא קיין חיוב, איז פארוואס דארף מען ברענגען א אשם אויפן צווייטן שבועה, דאס איז שווער געווען פאר רב המנונא אויף רב און פאר דעם האט ער טאקע געדארפט ענטפערן אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס איז קפץ אדער וואס איז חוץ לבית דין, וואס אזא סארט שבועה הייסט סתם אזוי נישט קיין שבועה וואס דארט איז אוודאי רב מודה אז ווען ס'קומען איידים שפעטער דארף מען יא באצאלן, אבער על כל פנים רב המנונא האט זיך נישט איינגערעדט אז רב האט געזאגט זיין דין אפילו ביי הודה, נאר רב המנונא האט געפרעגט פון די עיקר דין פון רב אז אויב מ'לערנט ווי רב שטימט נישט די משנה אין שבועות, און ממילא טאקע שטימט זייער גוט די תירוץ פון רב און ס'איז נישט קיין סתירה מיט רב המנונא'ס הבנה אין די שיטה פון זיין רבי'ן רב. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב בפיקדון, איינער וואס איז א טוען טענת גנב ביי פיקדון, איז משלם תשלומי כפל, דארף צאלן כפל, אזוי ווי שטייט אין פסוק, טבח ומכר, וואס איז טאמער ס'איז טבח ומכר, איז משלם תשלומי ארבעה וחמישה, דארף ער צאלן תשלומי ארבעה וחמישה, איי פארוואס, דאס שטייט נישט אין פסוק, אין פסוק שטייט סך הכל אז א טוען טענת גנב דארף צאלן כפל,

ווי מ'האט שוין געזעהן אין די פריערדיגע סוגיות, ס'שטייט אין פסוק אם ימצא אם לא ימצא, אם ימצא האט מען געזעהן רעדט זיך פון א גנב אם לא ימצא איז פון א טוען טענת גנב די תורה האט מקיש געווען א גנב מיט א טוען טענת גנב און ממילא פון די היקש לערנט מען ארויס אז א טוען טענת גנב דארף אויך צאלן ד' וה'. פרעגט אבער די גמרא, הניחא למאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, דאס שטימט זייער גוט לויט די מאן דאמר וואס האלט טאקע אז איין פסוק גייט אויף טוען טענת גנב, און איין פסוק גייט אויף טוען טענת גנב, אזוי ווי מ'האט געזען דף סג, שפיר, אלא למאן דאמר האי אם ימצא הגנב ואם לא ימצא תרוייהו בטוען טענת גנב, ס'דא א מאן דאמר וואס האלט אז ביידע פסוקים רעדן זיך פון א טוען טענת גנב, נישט פון א גנב, איז מאי איכא למימר, קומט אויס ס'איז נישט דא קיין היקש, איז פון וואו ווייסט מען אז א טוען טענת גנב דארף אויך צאלן ד' וה'? ענטפערט די גמרא אמרי גנב הגנב, שטייט הגנב מיט די איבעריגע ה', איז פון הגנב דרש'נט מען אז די אלע חיובים וואס איז דא ביי א גנב איז אויך דא ביי א טוען טענת גנב. איתיביה רבי חייא בר אבא לרבי יוחנן. פרעגט רבי חייא בר אבא א קשיא אויף רבי יוחנן פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, היכן שורי, ראובן זאגט פאר שמעון וואו מיין אקס, איך האב דיר געגעבן מיין אקס, זאלסט אויפפאסן אויף דעם, וואו ליגט עס? זאגט שמעון נגנב, ס'איז גע'גנב'עט געווארן, זאגט ראובן משביעך אני, שווער, ואמר אמן, ער שווערט טאקע, והעדים מעידין אותו שאכלו, יעצט קומען עדים עדות זאגן אז שמעון איז א ליגענער, אונז האמיר געזען ווי ער האט עס אויפגעגעסן, משלם תשלומי כפל, דארף ער צאלן תשלומי כפל ער איז א טוען טענת גנב, אזוי שטייט דא אין די ברייתא, יעצט והא הכא, וואס איז געשטאנען דא אין די ברייתא? דא רעדט זיך אז שמעון האט עס אויפגעגעסן, יעצט דאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה מען קען נישט עסן אז מען האט נישט געשחט'ן פשט שמעון האט געשחט'ן איז אויב ער האט געשחט'ן זאל ער צאלן ד' וה' וקתני משלם תשלימי כפל תשלימי כפל אין תשלימי ארבעה וחמישה לא זעהט מען לכאורה קלאר אז א טוען טענת גנב דארף נישט צאלן ד' וה' ענפערט ר' יוחנן הכא במאי עסקינן כגון שאכלו נבילה אז דא רעדט זיך אז שמעון האט עס טאקע געגעסן אן שעכטן ער האט עס געגעסן א נבילה איי פרעגט די גמרא ולישני ליה כגון שאכלו טריפה פארוואס ענטפערט ער נישט אז ס'רעדט זיך אז שמעון האט עס געגעסן אלס טריפה, פשט, לויט ר' שמעון וואס מען האט געזען ר' שמעון האלט שחיטה שאינה ראויה הייסט נישט קיין שחיטה, איז זאל מען זאגן אז שמעון האט עס אוודאי גע'שחט'ן, נאר וואס ס'איז געוואר געווארן ס'א טריפה פשט ס'א שחיטה שאינה ראויה אז א סארט שחיטה הייסט נישט קיין שחיטה פאר דעם דארף ער נישט צאלן ד' וה', ענטפערט די גמרא, כר' מאיר, ר' יוחנן האלט די ברייתא גייט כשיטת ר' מאיר דאמר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, אז א שחיטה שאינה ראויה הייסט יא א שחיטה, איי פרעגט די גמרא, ר' יוחנן האט אויך געקענט ענטפערן אן אנדערע תירוץ, ולישני ליה בבן פקועה, ס'דא א דין אז טאמער מ'האט גע'שחט'ן א פרה און מ'האט געטראפן א עיבור אינעם פרה, איז דער עיבור, אפילו אז ס'איז דערלעבט, איז די שחיטה פון די מאמע העלפט אויך אויפ'ן עיבור, ס'ווערט גערופן א בן פקועה און ס'דארף נישט קיין שחיטה. איז זאל מען איינזעצן די ברייתא ביי א בן פקועה וואס דארף נישט קיין שחיטה, און ממילא קען מען זאגן אז שמעון האט עס געגעסן טאקע אן שחיטה, ענטפערט ר' יוחנן ניין, כר' מאיר דאמר בן פקועה טעון שחיטה, ר' מאיר האלט אז בן פקועה דארף יא שחיטה. איי פרעגט די גמרא ולישני ליה, מען האט געקענט ענטפערן אן אנדערע תירוץ, כגון שעמד בדין, ואמרו לו צא תן לו, פשט, מען האט געקענט ענטפערן אז דא אין די ברייתא רעדט זיך בציור אז ראובן האט געפאדערט פון שמעון זיין פקדון, האט שמעון געזאגט מען האט עס גע'גנב'עט. שפעטער איז געקומען עדים עדות זאגן אז ער האט עס נישט גע'גנב'עט. און בית דין האט געזאגט פאר שמעון געב עס צוריק צו ראובן, נאכדעם וואס בית דין האט געזאגט פאר שמעון געב עס צוריק צו ראובן, נאכדעם האט ער עס געגעסן, און אויף דעם איז געקומען עדים עדות זאגן אין בית דין, פון אזא ציור רעדט די ברייתא, וואס ביי אזא ציור, דאמר רבא, רבא זאגט, צא תן לו, טבח ומכר, אז נאכדעם וואס בית דין פסק'נט פאר איינעם, געב צוריק די בהמה און ער שעכט עס נאכדעם, איז פטור דארף ער נישט צאלן ד' וה', מאי טעמא פארוואס, ווייל כיוון דפסקיה למילתיה, היות וואס בית דין האט געשניטן און געפסקנט דארפסטו עס צוריק געבן, וטבח ומכר, און ער האט עובר געווען אויפן פסק, ער האט גע'שחט'ן, איז הוה גזלן וגזלן לא משלם תשלומי ארבעה וחמישה, איז ברגע וואס ער האט נישט געפאלגט בית דין איז דא איז ער א גזלן און מער נישט קיין גנב, פשט ביז יעצט ביז בית דין האט געפסקנט איז ער געווען א גנב, א גנב איז איינער וואס גנב'ט באהאלטענהייט, אבער ברגע וואס בית דין איז מחייב איינער צו באצאלן און ער פאלגט נישט ער שעכט, איז דא איז ער שוין א גזלן ער טוט עס שוין בריש גליא, איז א גזלן דארף סתם אזוי נישט צאלן ד' וה'. חוץ טאמער חייב אתה ליתן לו זאגט רבא טאמער בית דין זאגט נישט צא תן לו נאר בית דין זאגט חייב אתה ליתן לו איז חייב אתה ליתן לו נישט אזא שטארקע פסק נאר בית דין קען נאך אלץ צוריק ציען איז ביי אזא ציור וטבח ומכר חייב דא טאמער דער מענטש וועט שעכטן נאכדעם וועט ער יא זיין חייב מאי טעמא ווייל כל כמה דלא פסיקא ליה מילתא אכתי גנב הוא ווילאנג בית דין האט נישט געשניטן קלאר מיט א צא תן לו הייסט ער נאך אלץ א גנב אבער על כל פנים האט מען געקענט איינזעצן די ברייתא ביי אזא ציור און פארדעם האט די ברייתא נישט מחייב געווען ד' וה' ענפערט די גמרא אמרי אז די תירוץ אויף דעם איז ולטעמיך לויט דיר לישני ליה בשותף שטבח שלא מדעת חברו, פשט אז קענט אויך ענטפערן אן אנדערע תירוץ, אז די ברייתא רעדט זיך ביי א ציור וואס צוויי שותפים האבן גע'גנב'עט, און איין שותף האט גע'שחט'ן אן רשות פון די צווייטע, וואס ביי אזא ציור דארף ער נישט צאלן ד' וה', אלס צוויי סיבות קודם כל, ווייל ווי מען האט געזעהן ד' וה' מיינט גאנצע ד' וה' נישט האלבע ד' וה' חוץ פון דעם, די דין אז מען דארף צאלן ד' וה' ווען מען שעחט איז נאר ווען א מענטש האט גע'גנב'עט אליין און ער האט גע'שחט'ן, טאמער ער האט געהאט א שותף, וואס האט געגנבעט מיט אים, איז דעמאלטס איז פשט אויף זיין חלק, האט ער טאקע גע'שחט'ן אבער ער האט נישט גע'שחט'ן דעם שותפ'ס חלק, פשט, אויפן שותפ'ס חלק איז כאילו ער האט גע'שחט'ן א צווייטן גנב'ס בהמה, וואס ביי דעם איז נישטא קיין חיוב ד' וה' אבער על כל פנים, מען האט אויך געקענט אזוי איינזעצן די ברייתא נאר וואס דען וועסטו מיר זאגן, אלא חדא מתרי ותלתא נקט, ס'דא אסאך תירוצים וואס מען האט געקענט ענטפערן, רבי יוחנן האט אנגעכאפט איינס פון זיי, אז ס'רעדט זיך ביי א נבילה, און ממילא איז נישט שווער די אלע קשיות וואס די גמרא האט געפרעגט.